בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף פ א, מיר הייבן אן דף פ עמוד בית, די לעצטע שורה אונטן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, עשרה תנאין התנה יהושע, צען תנאים האט יהושע בן נון געמאכט מיט כלל ישראל, ווען מ'איז אריין אין ארץ ישראל, וואס על מנת כן, האבן אידן, מנחיל געווען ארץ ישראל, מיט די תנאים, וועלכע צען תנאים, רעכנט אויס די ברייתא, די ערשטע איז, שיהו מרעין בחורשין, אז יעדער איינער מעג פאשענען מיט זיינע בהמות אין וואסערע וואלד ער וויל, אפילו א וואלד באלאנגט צו א פריוואטע מענטש, מעג מען דארט פאשען מיט די בהמות, און דער בעל הוואלד טאר נישט מקפיד זיין אויף דעם. די צווייטע תקנה איז געווען, ומלקטין עצים בשדותיהן, אז מען מעג נעמען העלצער פון יענעמ'ס פעלד, ווי די מפרשים זאגן, ס'רעדט זיך דווקא ווען מ'איז אונטערוועגנס פאר די בהמות. און ווי מ'וועט באלד זעהן אין די גמרא נישט אלע העלצער, אבער על כל פנים אזא תקנה איז געווען, אזא תנאי איז געווען. די דריטע תנאי איז ומלקטין עשבים בכל מקום, אז מען מעג נעמען גראז פון ווי ס'זאל נאר נישט זיין, אפילו פון פריוואטע מענטשן מעג מען געבן פאר די בהמות צו עסן גראז, חוץ מתלתן, חוץ א פעלד וואס וואקסט דארט תלתן, תלתן דאס איז חילבה אזא סארט קטניות, איז אין אזא פעלד וואס וואקסט דארט גראז, דארף די בעל השדה האבן די גראז. און ממילא אז ער דארף די גראז טאר מען עס נישט צונעמען פון דעם טאר מען עס נישט געבן פאר די בהמות. ווייטער די פערדע תנאי זאגט די ברייתא איז וקוטמין נטיעות בכל מקום פשט א מענטש האט א בוים איז אנדערע מענטשן ווילן אסאך מאל נעמען פון די צווייגעלעך אזוי מ'נעמט א ווייעכע צווייגעלע מען נעמט עס צו זיך אין פעלד אריין מען פלאנצט עס איין וואקסט א נייע בוים איז מעג מען נעמען פון די ווייעכע צווייגעלעך פון ביימער פון אנדערע מענטשן'ס ביימער חוץ מגרופיות של זית. פשט, ווי רש"י זאגט א עץ הזית, אין אמאליגע צייטן אז מען האט געוואלט נוצן די האלץ פון א עץ הזית אויף צו מאכן א פייער, האט מען אפגעשניטן די עץ הזית אבער אונטן האט מען געלאזט לפחות א גרופיות, גרופיות דאס איז צוויי אגרופים, צוויי פויסטן, פשט מען האט איבערגעלאזט א שטיקל האלץ פון אונטן, איז טאמער ס'איז דא אזא שטיקל האלץ און פון דעם איז דא צווייגלעך, איז די צווייגלעך טאר מען נישט נעמען ווייל דאס איז מזיק פאר די האלץ שפעטער קען נישט צוריק וואקסן א נייע זית בוים ווי עס דארף צו זיין. ווייטער זאגט די ברייתא, די פיפטע תנאי איז געווען, ומעיין היוצא בתחילה, בני העיר מסתפקין ממנו, פשט טאמער ס'עפנט זיך א קוואל, א פליס וואסער פון איינעמס פעלד, פלוצלינג עפנט זיך א קוואל און ס'הייבט אן פליסן וואסער, איז מעג יעדער איינער נעמען פון די וואסער. ווייטער די זעקסטע תנאי, איז ומחכין בימה של טבריה, דהיינו די כנרת, די ימה של טבריה אפילו ס'האט באלאנגט פאר שבט נפתלי, האט יהושע בן נון געמאכט א תנאי אז יעדער איינער מעג דארט מחכה זיין, מחכה, חכה דאס איז אזא העקעלע וואס מיט דעם פאנגט מען פיש, איז יעדער איינער מעג כאפן פיש מיט דעם חכה אין די כנרת, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה, פשט, מ'מעג דאס טון אבער מ'טאר נישט אויסשפרייטן א קלע, קלע דאס איז אזא גדר געמאכט פון קנים צו כאפן פיש דאס טאר מען נישט טון, פארוואס? ווייל דאס שטעלט אפ שיפן, דאס דאס איז מזיק פאר די שיפן, און ממילא דאס טאר מען נישט טון, און מ'וועט זען בהמשך אז די חלק איז נישט געווען א חלק פון די תקנות יהושע, דאס איז שוין געווען פון פריער, די עיקר תקנה וואס יהושע האט מתקן געווען איז אז ווען מ'פאנגט פיש זאל מען נוצן די חכה, אלע שבטים מעגן נוצן א חכה אויף צו כאפן פיש, אינעם כנרת. ווייטער זאגט די ברייתא, די זיבעטע תנאי איז געווען ונפנין לאחורי הגדר, א מענטש מעג גיין צו יענעם אין פעלד אריין זיך מפנה זיין גיין אין בית הכסא אונטער א גדר, און ווי מ'עט זען בהמשך אין די גמרא אז די עיקר תנאי איז געווען אז מ'מעג ארויסשלעפן פונעם גדר א שטיין אויף זיך צו ווישן, און די בעל הגדר די בעל השדה טאר נישט מקפיד זיין, ואפילו בשדה מלאה כרכום. אפילו א פעלד וואס אנגעפילט מיט כרכום, וואס וואס די חידוש? איז דא א מחלוקת אין די ראשונים, טייל ראשונים זאגן אז א פעלד פון כרכום דארף א שפעציעלע שמירה א שפעציעלע גדר, עס וואלט געווען א צד צו זאגן אז פון דארט טאר מען נישט ארויס נעמען א שטיין, אנדערע זאגן אז די שמעק קען מזיק זיין די כרכום, על כל פנים, איינע פון די תנאים פון יהושע איז געווען אז מען זאל יא קענען דאס טון אפילו אין א פעלד פון כרכום, און נאך א זאך זאגט די ברייתא, וואס באלד וועט מען זען אין די גמרא דאס איז נישט געווען פון די תנאים פון יהושע נאר דאס איז געווען א תנאי פון שלמה, זאגט א תקנה וואס שלמה המלך האט מתקן געווען אז ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה פשט א מענטש האט א פעלד איז אז ס'וואקסט דארט געוויקסן טאר מען נישט גיין אויף דעם טארן מענטשן נישט טרעטן אויף זיין געוויקסן ווייל מ'איז אים מזיק אבער נאכדעם וואס מ'שניידט אפ די געוויקסן לאמיר זאגן איינער האט איינגעפלאנצט תבואה איז נאכדעם מ'שניידט אפ די תבואה איז פארוואס זאל א צווייטער נישט טארן גיין אינעם פעלד איז טאקע שלמה המלך האט מתקן געווען אז מ'מעג גיין ביי יענעם אין פעלד ביז די צווייטע רעגן דאס איז י"ז חשון ביי די צווייטע רעגן דעמאלטס הייבט אן שוין וואקסן די נייע תבואה דעמאלטס טאר מען שוין נישט גיין טרעטן אויף יענעמס פעלד, על כל פנים זאגט די ברייתא, די אכטע תנאי, איז ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים, פשט אמאליגע צייטן אין די ווינטער איז געווען א בלאטע, איז אז מען איז געגאנגען אין די בלאטע, ווי א מענטש האט אראפ געלייגט א פיס אין די בלאטע דארט געווארן אזא אזא גריבל, איז פשט די גאנצע דרך די הויפט וועג איז געווען אנגעפילט אין די זומער, מיט אזעלכע גריבלעך וואס מען האט געמאכט משך די ווינטער איז געווען שווער צו גיין דארט, איז האט יהושע מתקן געווען געמאכט א תנאי אז מען קען אויך גיין אויף די צידי דרכים דארט וואו ס'איז שווער צו גיין אויפן דרך קען מען אויך גיין אויף די זייט אפילו ס'גייט אריין ביי יענעם אין פעלד אריין אפילו מען טרעט אויף יענעמס געוויקסן מעג מען דאס אויך טון, און די ניינטע תנאי איז געווען והתועה בין הכרמים מפסיג ועולה מפסיג ויורד, פשט טאמער איינער בלאנדזשעט ביי יענעם אין כרם איז מעג ער אפשניידן פון די זמורות פון די טרויבן מעג ער שניידן כדי זיך צו טרעפן א וועג ארויס, און די צענטע תנאי איז געווען אז ומת מצוה קונה מקומו אז א מת מצוה אז מען טרעפט א מת מצוה איז ער קונה זיין מקום, פשט דארט ווי מען טרעפט אים דארט מעג מען אים באגראבן, יעצט פארשטייט זיך אז מען וויל מעג מען אים שלעפן אין בית הקברות, אבער יהושע בן נון האט געוואוסט אז טאמער מען וועט מחייב זיין יעדער שלעפן א מת מצוה אין בית הקברות, וועלן זיך מענטשן נישט צו טון מאכן, און ממילא האט ער מתקן געווען אז דער מת מצוה איז קונה זיין פלאץ ווי זאל נאר נישט זיין, אפילו ביי יענעם אין פעלד, מ'מעג אים דארט באגראבן. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא צונעמט די אלע תקנות, די ערשטע זאך האט מען געזען, שיהו מרעין בחורשין, אז מ'מעג פאשען אין אלע וועלדער אפילו פריוואטע וועלדער, זאגט די גמרא אמר רב פפא זאגט רב פפא לא אמרן אלא דקה בגסה, דאס איז דווקא קליינע בהמות, אזוי ווי כבשים ועזים, און גסה איז טייטש אין געדעכטע וועלדער, אין גרויסע וועלדער, וואס דארט, אפילו ווען די בהמות עסן איז נישט ניכר, איז דארט קען מען דאס טון, אבל דקה בדקה, קליינע בהמות אין קליינע וועלדער, אדער גסה בגסה אפילו גרויסע בהמות אין גרויסע וועלדער, וואס דעמאלטס איז יא ניכר, איז לא, דארט טאר מען דאס נישט טון, דאס איז נישט קיין חלק פון די תנאי פון יהושע, וכל שכן גסה בדקה דלא, פארשטייט זיך א גרויסע בהמה אין א קליינע וואלד, פארשטייט זיך אז נישט. דאס ליגט אויך נישט אינעם תקנה. זאגט די גמרא ווייטער אויף די צווייטע תנאי, איז ומלקטין עצים משדותיהן אז מ'מעג נעמען העלצער פון יענעם אין פעלד, זאגט די גמרא לא אמרן אלא בהיזמי והיגי, דאס איז אזעלכע סארט דערנער, פשט מ'טאר נישט נעמען אלע העלצער, היזמי און היגי, וואס דאס איז אזעלכע דערנער וואס וואקסן ביי יענעם, דאס מעג מען נעמען, אבל בשאר עצים לא, אנדערע העלצער נישט, ואפילו בהיזמי והיגי לא אמרן אלא במחוברין, אבל בתלושין לא, נאר טאמער ס'איז נאך מחובר צום ערד, טאמער ס'איז שוין תלוש איז פשט די בעל הבית האט עס תולש געווען, פשט די בעל הבית וויל עס. איז דעמאלטס טארסטו עס נישט צונעמען ווייל דעמאלטס איז די בעלעבאס עס נישט מפקיר ואפילו במחוברין אפילו ווען עס איז מחובר לא אמרן אלא בלח אבל ביבשים לא טאמער ס'איז אויסגעטריקנט איז דאס ממש געמאכט אויף צו פארברענען און דאס איז זיכער די בעלעבאס האלט פאר זיך ער האט עס נישט מפקיר געווען איז דאס טאר מען נישט נעמען און אזוי אויך לאמיר זאגן מען האט שוין געטראפן א נאסע איז ובלבד שלא ישרש פשט קענסט נעמען דעם היזמי והיגי אבער טארסט נישט ארויס שלעפן דעם שורש ווייל מען שלעפט ארויס דעם שורש וואקסט נישט צוריק קיין נייע זאגט די גמרא ווייטער אויף די דריטע תנאי ומלקטין עשבים בכל מקום חוץ משדה תלתן האט מען געזען מ'קען געבן פאר די בהמות צו עסן גראז ווי ס'זאל נאר נישט זיין, חוץ פון א שדה תלתן דארט ווי ס'וואקסט תלתן איז משמע אז דארט ווי ס'וואקסט תלתן דארף מען האבן די גראז, די בעלעבאס וויל די גראז, ער קען נישט באשטיין אז אנדערע בהמות זאלן עס עסן, און פארדעם דארט טאר מען נישט צונעמען די גראז, דארט טאר מען נישט געבן צו עסן פאר בהמות גראז. פרעגט די גמרא, למימרא דתלתן מעלו לה עשבים, איז דען אזוי אז דארט ווי עס וואקסט תלתן איז גראז א גוטע זאך? ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלאים, תלתן שעלתה עם מיני עשבים, אין מחייבין אותו לעקור. פשט, למעשה אז ס'וואקסט תלתן צוזאמען מיט גראז איז דאך עס כלאים. יעצט, אין מסכת כלאים איז מבואר אז יעדעס יאר האבן די בתי דינים ארויסגעשיקט שלוחי בית דין זאלן אנווארענען פאר מענטשן זיכער צו מאכן אז ס'וואקסט נישט ביי זיי קיין כלאים, איז די משנה זאגט דארט אז טאמער עס איז דא תלתן וואס איז געוואקסן צוזאמען מיט גראז איז אויף דעם דארפן די שלוחי בית דין נישט אנווארענען, פארוואס? ווייל היות וואס דער באלעבאס וויל דאך אויך נישט זאל וואקסן גראז צוזאמען מיט זיין תלתן, איז אוודאי ער וועט עס אליין אויספליקן אן דעם וואס מ'זאל אים דארפן ווארענען, זעט מען דא אז אפילו אין א פעלד פון תלתן איז גראז נישט קיין גוטע זאך. און וואס עפעס האט מען געזען ביי אונז אין ברייתא אז ס'איז יא א גוטע זאך? זאגט די גמרא, אמר רבי ירמי' לא קשיא, כאן לזרע כאן לזירין, ווענדט זיך פארוואס דער מענטש האט איינגעפלאנצן תלתן, ס'איז דא אמאל וואס מען פלאנצט איין תלתן ווייל מען וויל די נייע קערנלעך וואס גייט וואקסן און פון די נייע קערנלעך וועט מען קענען איינפלאנצן נאך תלתן, און ס'איז דא אמאל וואס מען וויל די תלתן אליין, און ממילא זאגט די גמרא, לזרע קשו לה עשבים דמכחשי לה, טאמער מען וויל די קערעלעך, איז אז ס'וואקסט אויך גראז, מאכט די גראז שוואך די קערעלעך, איז דעמאלטס איז די גראז נישט קיין גוטע זאך.

ס'דא אמאל מ'פלאנצט עס איין אויף צו געבן צו עסן פאר בהמה, איז אז מ'פלאנצט עס איין צו געבן צו עסן פאר בהמה, איז אוודאי קען דער באלעבאס באשטיין זאל מיט דעם וואקסן גראז, ווייל די גראז וועט די בהמה אויך אויפעסן, אבער אז ער פלאנצט עס איין פאר זיך, וויל ער אוודאי נישט דעם גראז, און ממילא, אונזער ברייתא רעדט אז מ'פלאנצט איין תלתן פאר בהמות, און די ברייתא אין כלאים רעדט אז מ'פלאנצט איין תלתן פאר מענטשן צו עסן, זאגט די גמרא מנא ידעינן, ווי ווייסט מען ווען איינער פלאנצט איין תלתן פארוואס האט ער עס איינגעפלאנצן? פשט, אזוי מען האט דאך געזעהן אז מען מעג נעמען גראז איבעראל חוץ פון א שדה תלתן, און אזוי ווי מען שמועסט מיר דאך יעצט דאס איז דווקא א שדה תלתן וואס מען האט איינגעפלאנצט פאר בהמות וואס דארט וויל די באלעבאס די גראז, און וויאזוי ווייסט מען צו די באלעבאס האט עס איינגעפלאנצט פאר בהמות אדער פאר מענטשן? אמר רב פפא, זאגט רב פפא זעהר פשוט, שאריה משארי לאדם, לא שאריה משארי לבהמה, פשט טאמער די פעלד איז מסודר, שיינע שורות, איז אוודאי פאר מענטשן, טאמער ס'איז נישט מסודר, ס'איז צופלויגן, איז דאס פאר בהמות, ווייל פאר בהמות דארף מען נישט מסדר זיין שיין די פעלד. זאגט די גמרא יעצט ווייטער אויף די פערדע תקנה, וקוטמין נטיעה בכל מקום, חוץ מגרופיות של זית, אז מ'מעג נעמען צווייגלעך פון ביימער, חוץ פון דעם גרופיות של זית. זאגט די גמרא, פירשו רב תנחום ור' ברייס משום זקן אחד, אז רב תנחום און ר' ברייס האבן מפרש געווען בשם זקן אחד באלד וועט מען זען דער זקן אחד איז ר' יהושע בן לוי, אבער על כל פנים, אונז האמיר געזען די תקנה פון יהושע בן נון איז געווען אז ביי גרופיות של זית טאר מען נישט נעמען קיין צווייגל יעצט פון אנדערע ביימער מעג מען יא נעמען צווייגלעך יעצט נישט נאר פון אנדערע ביימער מעג מען נעמען צווייגלעך נאר אפילו פון א זית אליין וואס דאס איז נישט קיין גרופיות של זית גרופיות של זית האב איך געשמועסט דאס איז א אפגעהאקטע זית בוים וואס מען האט איבערגעלאזט צוויי גרויפן פון אונטן אבער א זית אליין פון א זית אליין מעג מען יא נעמען צווייגלעך אבער ווי מען וועט שוין זעהן אז נישט פון יעדע פלאץ פונעם בוים מעג מען נעמען א צווייגל נאר יעדע בוים האט זיך זיין שיעור פון ווי מ'מעג נעמען צווייגלעך, זאגן טאקע די רב תנחום און רב ברייס משם רב יהושע בן לוי, אז בזית, ביי א זית בוים אליין, איז כביעא, פשט, די אונטערשטע חלק פונעם בוים, וואס איז א כביעא העכער די ערד, דאס, פון דארט טאר מען נישט נעמען קיין צווייגלעך ווייל דאס איז מזיק פאר די בוים אליין, זעלבע זאך בקנים ובגפנים, מן הפקק ולמעלה, ס'טייטש סיי קנים און סיי גפנים, איז דא אז די האלץ וואס וואקסט אזוי געדרייט איז פון די ערשטע קשר, פון די ערשטע קניפ פון האלץ, פון די ערשטע דיקע חלק האלץ, פון דארט אויף ארויף מעג מען נעמען צווייגלעך, אונטער דעם נישט. ושאר כל האילנות, אלע אנדערע ביימער, איז מן אובו של אילן, ולא מן חודו של אילן. מען מעג נאר נעמען פון די ווייעכע צווייגלעך, אבער נישט פון די דיקע צווייגלעך פון אינמיטן וואס דאס איז ממש א חלק פונעם בוים, פון דארט טאר מען נישט נעמען. רש"י ברענגט א צווייטע גירסא אז מחובו של אילן, ולא מחודו מלמעלה, פשט אז מען מעג נאר נעמען פון די זייט, אבער פון אינמיטן, דארט ווי די שורש איז, פון דארט טאר מען נישט. על כל פנים. די זעלבע זאך מן חדש שאינו עושה פירות ולא מן ישן שהוא עושה פירות מעג מען נעמען א צווייגל וואס איז נאכנישט געוואקסן אויף דעם קיין פירות נישט א צווייגל א אלטע צווייגל איז שוין געוואקסן אויף דעם פירות און די זעלבע זאך אפילו א נייע צווייגל מעג מען אויך נאר נעמען ממקום שאינו רואה את החמה פון א פלאץ וואס איז צוגעדעקט וואס דארט איז נישטא קיין זון ולא ממקום שהוא רואה את החמה א זוניגע חלק פונעם בוים וואס די זון באקט אויף דעם פון דארט טאר מען נישט נעמען קיין צווייגלעך ווייל דארט קומט אן די זון דארט וואקסט די בעסטע פירות שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וממגד תבואות שמש אז דארט ווי ס'באקט די זון וואקסט זיסע פירות, און ממילא פון דארט טאר מען נישט נעמען קיין צווייגלעך. זאגט די גמרא ווייטער, די פיפטע תקנה פון יהושע ומעין היוצא תחילה בני העיר מסתפקים ממנו, זאגט די גמרא אמר רבה בר רב הונא, ונותן לו דמים, טאמער מען נעמט פון די וואסער פונעם קוואל דארף מען צאלן פאר די בעל השדה געלט, זאגט די גמרא אבער ולית הלכתא כוותיה די הלכה איז נישט אזוי. זאגט די גמרא ווייטער לגבי די זעקסטע תקנה, ומחכין בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה, איז די מפרשים נישט גורס די ווערטער דא ווייטער אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות זענען זיי נישט גורס, אבער על כל פנים האבן געזען א תקנה אז מען מעג מחכה זיין נוצן א חכה אויף צו כאפן פיש אין טבריה, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא אז בראשונה, אנפאנג פאר מען האט צוטיילט ארץ ישראל, איז התנו שבטים זה עם זה, שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה, פשט פאר מען האט צוטיילט ארץ ישראל, וואס יעדער האט געמעגט פאנגען פיש אין טבריה, האבן שוין די שבטים געמאכט א הסכם צווישן זיך, אז קיינער גייט נישט פאנגען אין טבריה מיט א קליעה אויפשטעלן א גדר צו כאפן פיש ווייל ווי מ'האט געזען דאס שאדט פאר די שיפן אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות אבער מיט נעצן מעג מען יא כאפן שפעטער ווען יהושע בן נון האט געמאכט די תקנה האט ער געמאכט די תקנה אז אפילו מיט נעצן טאר מען אויך נישט נאר מיט א חכה ווי מ'האט געזען נאר מיט א העקעלע נאר אזוי מעג מען כאפן פיש מ'רעדט שטייצעך פון די אנדערע שבטים זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האט מען געלערנט א ברייתא ימה של טבריה בחלקו של נפתלי היתה, ס'איז געווען די חלק פון נפתלי ולא עוד, אלא שנטל מלא חבל חרם בדרומה, פשט ביי די דרום זייט פונעם וואסער, ביי די יבשה דארט, האט נפתלי אויך געקריגן א שטיקל שטח וואס דארט קען מען לייגן די נעץ וואס מען שלעפט ארויס פון די וואסער, לקיים מה שנאמר, צו מקיים זיין וואס שטייט אין פסוק ים ודרום ירשה, אז חוץ פון דעם ים האט נפתלי אויך געירשנט א חלק פון די יבשה אויף די דרום זייט וואס דאס האט בעצם געזאלט באלאנגען צו א צווייטע שבט, דאס האט נפתלי געקריגן אויף צו לייגן דארט ווי מען האט געשמועסט די נעצן אויף וואס מען האט גענוצט אויף צו כאפן פיש. זאגט די גמרא ווייטער תניא, האבן געלערנט א ברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, תלושין שבהרים, די אפגעהאקטע העלצער וואס מען האט געטראפן אין ארץ ישראל אויף די בערג בשעת וואס מען האט כובש געווען ארץ ישראל, איז בחזקת כל השבטים הן עומדין, דאס האט באלאנגט פאר אלע שבטים, נישט נאר פאר די שבט וואס האט געקריגן די חלק, פשט א שבט האט א שבט וואס האט געקריגן א בארג, און אויף דעם איז געווען אפגעהאקטע העלצער, איז נישט פשט די שבט קריגט אלע העלצער וואס איז געלעגן דא אויפן בארג, נאר דאס האט מען צעטיילט צווישן אלע שבטים אזוי ווי די רעשט פון די שלל, אבער במחוברים, די מחובר'דיגע ביימער, איז בחזקת אותו שבט, איז דארט ווי עס האט זיך געפונען, איז עס געווען בחזקת אין יענעם שבט, זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי שמעון בן אלעזר, אז ואין לך כל שבט ושבט מישראל, שאין לו בהר, ובשפלה, ובנג, ובנגב, ובעמק. יעדע שבט פון כלל ישראל האט געהאט אין זיין חלק, סיי הר, דאס איז בערג, סיי שפלה, דאס איז טאלן, סיי נגב, דאס איז אויסגעטריקענטע שטחים פון ערד וואס דארט וואקסט נישט, און סיי עמק, עמק קען מען באלד זען וואס דאס איז. שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, פנו וסעו לכם, די אייבערשטער זאגט פאר כלל ישראל, גייטס פארטס ובאו הר האמורי ואל כל שכניו, גייטס צום הר האמורי וואס דאס איז אין ארץ ישראל, בערבה, בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים. סיי דארט איז דא ערבה, ערבה דאס איז א פלאץ וואס וואקסט דארט אסאך ביימער, איז דא וואס זאגן אז דאס איז די עמק וואס מ'האט פריערט געזען רבי שמעון אלעזר האט געזאגט בהר בשפלה בנגב בעמק, איז עמק מיינט ערבה, אנדערע זאגן ס'מיינט בחוף הים, אבער על כל פנים שטייט דא אין פסוק אז ס'איז געווען די אלע שטחים אין די הר האמורי אזוי שטייט דא אין פסוק.

די זיבעטע תקנה וואס מען האט געזען איז ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום, זאגט די גמרא אמר רב אחא בר יעקב לא נצרכה אלא ליטול הימנו צרור, די עיקר חידוש איז אז מען מעג נעמען א צרור א שטיינדל פונעם גדר זיך צו ווישן מיט דעם דאס איז געווען די עיקר תקנה, זאגט די גמרא אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא ואפילו בשבת, שבת מעג מען דאס אויך טון ווייל דאס הייסט נישט סותר, סותר, דאורייתא'דיגע סותר איז נאר סותר על מנת לבנות, דאס איז נישט קיין סותר על מנת לבנות, און אפילו דרבנן'דיג איז אויך נישט קיין פראבלעם ווייל מען רעדט דא פון א קליינע שטיינדעלע, און ממילא מעג מען דאס טון, זאגט די גמרא, מר זוטרא חסידא, מר זוטרא איז געווען א חסיד, האט זיך געפירט בחסידות, איז שקיל, ער פלעגט נעמען א שטיין שבת, ומהדר, ער האט עס אלעמאל צוריק געלייגט, ווייל ער האט נישט געוואלט אפטון יענעם, מזיק זיין יענעם, ואמר ליה לשמעיה, למחר, ס'דא וואס זענען יא גורס למחר, זיי נישט גורס למחר, ס'דא וואס זאגן אז די גאנצע מעשה איז נישט געווען שבת נאר אין די וואכן, על כל פנים האט ער געזאגט פאר זיין משמש די נעקסטע טאג זיל שירקיה לייג קאלך פשט קאלך צוריק אריין דעם שטיין אין וואנט כאילו זאל זיין שיין איך וויל נישט הייסן איך האב עפעס גענומען פון יענעם זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די ברייתא די נעקסטע תקנה איז געווען ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה מען מעג גיין ביי יענעם אין פעלד ווילאנג ס'רעגנט נישט די צווייטע רעגן יעצט אזוי ווי מ'האט געשמועסט אין די ברייתא איז דאס נישט געווען פון די תקנות פון יהושע דאס איז געווען פון די תקנות פון שלמה מ'וועט באלד זעהן אבער על כל פנים אמר רב פפא זאגט רב פפא והאי דידן פשט אונזער קרקע רב פפא האט געוואוינט אין בבל נישט אין ארץ ישראל איז ביי אונז אפילו טל קשה לה פשט ברגע ס'פאלט א טל ביינאכט איז שוין אינדערפרי אז מ'גייט אויף די ערד מאכט עס קאליע אין ארץ ישראל האט מען געקענט גיין ביז די רעגן אבער אין בבל אפילו א טל אז מ'איז שפעטער געגאנגען אין א פעלד האט עס קאליע געלייגט זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזעהן די אכטע תקנה ומסלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים אז היות וואס די וועג איז געווען בלאטעדיג אין די ווינטער איז שפעטער אין די זומער האט מען געמעגט גיין אין די זייטן פון די וועגן ביי יענעם אין פעלד אריין, זאגט די גמרא שמואל ורב יהודה הוו שקלי ואזלי באורחא זענען געגאנגען אמאל צוזאמען אונטער וועגן זענען געגאנגען אין בבל ס'נישט געווען ארץ ישראל הוה מסתלק שמואל לצידי הדרכים איז ער געגאנגען אויף די זייט אמר ליה רב יהודה האט אים רב יהודה געפרעגט תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל זיינע תנאים זענען אפילו אין בבל אמר ליה האט ער אים געזאגט שאני אומר אפילו בחוץ לארץ נישט נאר אין בבל נאר אפילו אין חוץ לארץ היות וואס רוב כלל ישראל האט דארט געוואוינט אין בבל איז די תקנות שייך דארט אויכעט און אין חוץ לארץ אויכעט. זאגט די גמרא, רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא זענען געגאנגען צוזאמען אונטערוועגנס, אסתלקו לצידי הדרכים, זענען זיי געגאנגען אויף די זייט, אזוי ווי תקנות יהושע הוה קא מפסיע ואזיל רבי יהודה בן נקוסא קמייהו, רבי יהודה בן נקוסא איז געגאנגען פאר זיי, יעצט ער האט נישט געוואלט גיין די זייט איז ער געגאנגען אינמיטן און היות עס איז געווען דארט בערג מיט בערג מיט טאלן אזוי ווי מ'האט געשמועסט גריבעלעך איז ער האט געדארפט גיין אזעלכע ברייטע טריט נישט אריינצופאלן אין די לעכער איז אמר ליה רבי לר' חייא מי זה שמראה גדולה בפנינו ווער איז דער וואס פירט זיך ווי אזא ערליכע איד אז ער וויל נישט אננעמען די תקנה פון יהושע וואס איז אזא בחינה פון א יוהרא ווער פירט זיך אזוי אמר ליה ר' חייא האט ר' חייא געזאגט שמא רבי יהודה בן נקוסא תלמידי איך מיין דאס איז רבי יהודה בן נקוסא מיין תלמיד וכל מעשיו לשם שמים

מעג ער אויך מפסיג ועולה מפסיג ויורד זיין ער מעג אויך שניידן זמורות אים ארויסצונעמען פון דארט וכן הוא שתועה בין הכרמים און די זעלבע זאך א מענטש אליין וואס בלאנדזשעט איז אויך מפסיג ועולה מפסיג ויורד עד שיעלה לעיר או לדרך פרעגט די גמרא מאי וכן פשט טאמער מען מעג עס טון פאר א חבר פארשטייט זיך מען מעג עס טון פאר זיך אליין ענפערט די גמרא ניין מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט חברו הוא דידע להיכא מסלק דניפסוג אבל הוא דלא ידע להיכא קא סליק לא ניפסוג נהדר נהדר בי מיצרי קא משמע לן פשט ס'וואלט געווען א צד אז יא, זעהסט דיין חבר בלאנדזשענען, איז דער מענטש זעהט זיין חבר ווייסט די וועג ארויס, איז ער מעג שניידן זמורות אויף צו זעהן זיין חבר אינדרויסן פון דארט, אבער א מענטש וואס בלאנדזשעט אליין, ער ווייסט דאך נישט די וועג ארויס, איז אפשר אים זאל מען זאגן שנייד נישט גארנישט, טרעף די זעלבע וועג וואס ביזט געקומען, און גיי ארום די וויינגארטענעס אנשטאטס גיין דורך, גיי ארום. דאס זאגט אונז די תקנה דא אז ניין, דאס זאגט אונז די ברייתא אז ניין ער דארף נישט, נאר ער קען אויך מפסיג ועולה מפסיג ויורד ער קען שניידן זיך צו טרעפן א וועג ארויס. איי פרעגט די גמרא, וואס דארף מען א תקנה אויף דעם? הא דאורייתא ס'איז דאך א דאורייתא דתניא מ'האבן געלערנט א ברייתא השבת גופו מנין, ווי ווייסט מען אז ס'איז דא השבת אבידה אפילו אויף א גוף פון א מענטש, א גוף וואס האט זיך פארלוירן א מענטש האט זיך פארלוירן, תלמוד לומר, וואס שטייט אין פסוק והשבותו, והשבותו איז משמע אים אליין, א מענטש אליין איז אויך דא א מצוה השבת אבידה, איז זעט מען אז ס'איז דא א מצוה השבת אבידה אויף א חבר און פארשטייט זיך אויף זיך אליין, איז דארף מען עפעס א ברייתא אויף דעם? דארף מען עפעס א תקנה אויף דעם? ענטפערט די גמרא, דאורייתא הוא דקאי בי מיצרי, פשט מדין תורה, איז אוודאי דארף מען זיך ראטעווען, מען דארף נישט בלאנדזשען, אז זעסט א צווייטע מענטש בלאנדזשען דארף מען אים אויך העלפן, אבער נישט דורך צושניידן א כרם, נאר טרעף דיך די זעלבע וועג ארויס, די זעלבע וועג ביסט אריין, און גיי פון ארום און ארום. איז אתא הוא תקין קומט די תקנה, דמפסיג ועולה מפסיג ויורד אז ניין, נאר ער קען זיך שניידן א וועג ארויס צו צו א שטאט אדער צו א דרך ער דארף נישט צוריק גיין די זעלבע וועג וואס ער איז געקומען און שפעטער גיין פון ארום און ארום. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די צענטע תקנה פון יהושע איז מת מצוה קונה מקומו אז א מת מצוה איז קונה דארט ווי ער איז געשטארבן דארט מעג מען אים באגראבן ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא המוצא מת מוטל באיסטרטיא איינער וואס זעט א מת מצוה אנגעלייגט אויף א ברייטן דרך אינמיטן א רשות הרבים איז מפנהו לימין איסטרטיא או לשמאל איסטרטיא זאל אים באגראבן אדער אויף די רעכטע זייט פונעם וועג אדער אויף די לינקע זייט פונעם וועג, יעצט וואס איז טאמער אויף איין זייט פונעם וועג איז דא א שדה בור, א פעלד וואס איז נישט אויסגעאקערט, און פון די צווייטע זייט איז דא א שדה ניר, א פעלד וואס מען האט שוין אויסגעאקערט, איז מפנהו לשדה בור, איז ענדערש לייג אים אריין די פעלד וואס איז נאכנישט אויסגעאקערט ווייל דארט איז דא א קלענערע היזק, יעצט וואס איז טאמער איין זייט פון וועג איז דא א שדה ניר א אויסגעאקערטע פעלד, און די צווייטע זייט איז דא א שדה זרע א איינגעפלאנצטע פעלד איז דא איז מפנהו לשדה ניר באגראבט מען די מת אינעם איינגעפלאנצטע פעלד נישט אין די פעלד וואס וואקסט שוין דארט ווייל דארט איז דא א קלענערע היזק וואס איז טאמער היו שתיהן בורות שתיהן נירות שתיהן זרועות ביידע פעלדער זענען די זעלבע איז מפנהו למקום שירצה דעמאלטס קען מען לייגן אדער די פעלד אדער יענע פעלד איז וואס זעט מען דא איז ווי רש"י איז מסביר דא זעט מען אז די מת איז נישט קונה זיין מקום, פארוואס? ווייל פשט אזוי, טאמער דו זאגסט אז די מת איז נישט קונה זיין מקום, איז ווען א מענטש טרעפט א מת מצוה, איז וואס קען ער טון מיט אים? אדער ער קען אים לייגן אין א בית הקברות, וואס דאס איז א גרויסע טרחה, אדער ער קען אים באגראבן דארט ווי ער איז, אדער ער קען אים לייגן אין איינעמס פעלד, אויף די רעכטע זייט, אויף די לינקע זייט. און מילא טאמער די מת איז נישט קונה זיין מקום איז דעמאלטס פארשטיי איך דו עד קנה לייג אים די פלאץ וואס מאכט די ווייניגסטע פראבלעמען איז ביי דעם פעלד צו ביי יענעם פעלד אינמיטן וועג איז דא נאך א גרעסערע פראבלעם לייג עס דארט לייג עס דא אבער טאמער די מת איז קונה זיין מקום ער איז ממש קונה זיין מקום אויב אזוי וויאזוי קען קומען א ברייתא זאגן לייג עס ביי יענעם אין פעלד לייג עס ביי יענעם אין פעלד ווי האסט א רעכט עס צו לייגן ביי יענעמען פעלד? דער מענטש פון די פעלד דער בעל השדה קען קומען זאגן אז למעשה יהושע בן נון האט מתקן געווען אז די מת דארט ווי ער געשטארבן דארט האט ער קונה געווען איז פשט ער האט קונה געווען אינמיטן וועג לייג אים אינמיטן וועג מאך מיר נישט קיין חשבונות אז אינמיטן וועג עט ארויס קומען א גרויסע שאדן ווייל למעשה איז אינמיטן א וועג אפשר זאל מען אים לייגן ביי יענעם אין פעלד קענסט נישט דאס האט ער קונה געווען דאס באקומט ער דארט באגראב אים איז לכאורה א ראיה אז אוודאי די מת איז נישט קונה, און אז די מת איז נישט קונה, יעצט קען מען אנהייבן מאכן חשבונות ווי איז בעסער אים צו באגראבן. זאגט די גמרא ניין, אמר רב ביבי, זאגט רב ביבי אוואדע האלט די ברייתא אויך, די מת איז קונה, נאר וואס דא רעדט זיך במוטל על המיצר, אז די מת ליגט אויף די ברייט, פשט ער שטעלט אפ די גאנצע וועג, מתוך שניתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה, פשט היות ער ליגט אויף די ברייט, איז טאמער מען עט אים דא באגראבן אינמיטן פון די וועג, עט עס מאכן א גרויסע פראבלעם, יעדער וואס גייט דא אריבער, עט זיך דארפן רוקן אין די זייט, ווייל אנישט עט מען טמא ווערן, איז דא איז האט חז"ל טאקע געזאגט אז ער איז נישט קונה זיין מקום, דאס איז א אויסנאם, אז דא איז ער נישט קונה זיין מקום און דא טאקע מעג מען אים רוקן אין די זייטן, אבער נארמאל זאגט מען אוודאי אז דארט ווי די מת איז געשטארבן דארט איז ער קונה ד' אמות דארט באגראבט מען אים. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף דעם ברייתא אליין, אין די ברייתא האט מען געזען אז ס'דא צען תנאים, פרעגט די גמרא אמרי עשרה הני חד סרי הויין למעשה די ברייתא רעכנט אויס עלף תנאים, ענטפערט די גמרא דאס אונז האבן מיר אויסגערעדט, מהלכים בשבילי הרשות, דאס אז מען מעג גיין ביי יענעם אין פעלד פאר די צווייטע רעגן, דאס איז נישט קיין תקנה פון יהושע דאס איז א תקנה פון שלמה שלמה אמרה שלמה האט עס שוין געזאגט, כדתניא אזוי האבן מיר געלערנט א ברייתא, הרי שכלו פירותיו מן השדה, טאמער איינער האט שוין נישט קיין פירות ער האט שוין צוזאמגענומען די פירות אין זיין פעלד, ואינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו, און ער לאזט נישט אנדערע מענטשן אריינגיין ביי אים אין פעלד, איז מה הבריות אומרות עליו וואס זאגט מען אויף אזא מענטש, מה הנאה יש לפלוני? וואסערע הנאה האט ער אז ער לאזט נישט אנדערע מענטשן אריינגיין צו זיך? מה הבריות מזיקות לו? ווער איז אים מזיק אז מ'גייט ביי אים אין פעלד? עליו הכתוב אומר, אויף אזא מענטש זאגט דער פסוק מהיות טוב אל תקרא רע, אז דו קענסט זיין גוט, איז ווער זיי נישט שלעכט פיר דיך נישט אויף שלעכט. דרך אגב פרעגט די גמרא מי כתיב מהיות טוב אל תקרא רע איז דען דא אזא פסוק? זאגט די גמרא אין, ס'שטייט נישט ממש דער לשון, נאר כתיב כי האי גוונא ס'דא א פסוק אין משלי וואס דאס האט שלמה המלך געזאגט אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות פשט זיי נישט מונע גוטס פון יענעם ווען דו קענסט טון גוטס פאר יענעם אנישט ביסטו א שלעכטער און זעהט מען שוין אז שלמה המלך האט דאס מתקן געווען איז פאר דעם טאקע דאס נישט איינע פון די צען תקנות דאס א באזונדערע תקנה א באזונדערע זאך וואס שלמה המלך האט געטון נישט א תנאי פון יהושע פרעגט אבער די גמרא ותו ליכא איז דען נישט דא מער ווי צען תנאים, והא איכא דרבי יהודה, ס'דא די תנאי וואס רבי יהודה רעדט פון דעם דתניא האבן געלערנט א ברייתא רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, אין די צייטן פון יאר וואס מענטשן זענען מזבל זייער פעלדער איז אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, מעג א מענטש לייגן זיין זבל אין רשות הרבים וצוברו כל שלושים ימים ער מעג עס לייגן דארט דרייסיג טאג, כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, כדי מענטשן זאלן טרעטן אויף דעם, און אזוי ווערט די זבל בעסער שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, ווייל דאס איז געווען איינע פון די תנאים וואס יהושע בן נון האט געמאכט ווען מ'איז אריין אין ארץ ישראל, זעט מען נאך א תנאי, און נאך מער זאגט די גמרא והא איכא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה איז דא נאך א תנאי דתניא מ'לערנט אין א ברייתא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אז תנאי בית דין הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ שוכו של חברו להציל נחיל שלו ונותן לו דמי שוכו של חברו פשט א מענטש האט בינען און זיינע בינען לויפן אריין צו יענעם אין פעלד און טשעפען זיך אן אויף עפעס א צווייגל איז טאמער מען פרובירט אראפ נעמען איין בין מיט נאך א צווייטן פון דעם צווייגל וועלן אלע בינען שטארבן מען קען נישט אראפ נעמען די בינען איז וואס איז די עצה מען נעמט דעם גאנצן צווייגל וואס אלע בינען זענען אויף דעם און אזוי קען מען צוריק קריגן די בינען. איז דא א תנאי בית דין וואס מ'וועט שוין זעהן, דאס איז פון די תנאים וואס יהושע בן נון האט געמאכט, אז מ'מעג טאקע דאס טוהן מ'מעג גיין צו יענעם אין פעלד אראפנעמען דעם צווייגל מיט אלע בינען אויף דעם, און באצאלן שפעטער פאר יענעם אויפן צווייגל. און די זעלבע זאך נאך א תנאי בית דין ותנאי בית דין הוא, שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של חברו, ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חברו, פשט אז צוויי מענטשן גייען צוזאמען, איינער האלט א פאס וויין די אנדערע האלט א פאס האניג, און די פאס האניג צושפאלט זיך און די האניג רינט ארויס, מעג די בעל הפאס פונעם האניג, הייסן די אנדערע מענטש וואס האט די וויין אויסגיסן זיין וויין ראטעווען זיין האניג ווייל האניג איז טייערער פון וויין און שפעטער צאלט ער אים אויף די וויין וואס יענער האט אויסגעגאסן מיט זיין האניג ותנאי בית דין הוא נאך א תנאי איז דא שיהא זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חברו אויך די זעלבע בחינה צוויי מענטשן גייען מיט קעמלעך איינער האט עצים און איינער האט פשתן פשתן איז טייערער פון האלץ איז טאמער די קעמל וואס די די די חמור וואס טראגט פשתן איז געשטארבן מעג דער בעל החמור זאגן פאר די אנדערע, נעם אראפ דיין האלץ, איך לייג מיין פשתן אויף דעם, איך וועל דיר שפעטער באצאלן, ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חברו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. זעט מען נאך תנאים וואס יהושע בן נון האט געמאכט ווען מ'איז אריין אין ארץ ישראל, ענטפערט די גמרא, ביחידאה לא קאמרינן, פשט די ברייתא רעדט פון תנאים וואס יעדער איז מסכים אז דאס זענען תנאים וואס יהושע בן נון האט געמאכט, מה שאין כן די צוויי דוגמאות וואס מ'האט דא געברענגט, איז איינס איז פון רבי יהודה, די אנדערע איז פון רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דאס איז שיטת יחידאה, דאס איז א שיטת יחיד, נישט יעדער איז מסכים דערפאר, און דערפאר רעכנט עס די ברייתא נישט אויס. פרעגט אבער די גמרא, והא כי אתא רבי אבין אמר רבי יוחנן איז דא נאך א תנאי, אז אחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו ואחד אילן הסמוך למיצר, מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. פשט די גמרא אין בבא בתרא ברענגט א מחלוקת צווישן עולא און ר' יוחנן לגבי ביכורים, ביכורים, ווען א מענטש ווען ס'וואקסט אים אין ארץ ישראל נייע געוויקסן דארף ער ברענגען ביכורים צו ירושלים בית המקדש און ער דארף דארט ליינען די פסוקים ראשית פרי האדמה שנתת לי יעצט מען דרשנ'ט פון די לשון פון די פסוקים פון ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי אז ס'דארף זיין אז די פירות איז זיינס אדער שטייט אין פסוק אשר תביא מארצך ראשית בכורי אדמתך ס'איז משמע ס'דארף זיין דיינס קענסט נישט נעמען ביכורים פון יענעמ'ס יעצט וואס איז טאמער איינער האט א בוים וואס וואקסט לעבן די גבול פון זיין חבר ס'איז נאנט צו דעם חבר'ס פעלד אדער ס'איז ממש אויפן גבול אדער די שרשים שטעקן זיך אריין על כל פנים, א בוים וואס איז נאנט צום חבר'ס פעלד, האלט עולא אז דאס איז יונק פונעם כח פונעם חבר'ס פעלד, איז ביי אזא ציור טאר מען נישט ברענגען ביכורים פון דעם בוים ווייל ס'איז געגזל'טע פירות, בעצם די פירות נישט אינגאנצן דיינס, ס'קומט אויך פון דעם כח פון דעם חבר'ס פעלד, אזוי האלט עולא, רבי יוחנן זאגט אז ניין, רבי יוחנן זאגט אז דאס הייסט נישט געגזל'ט ווייל על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אז יעדער איינער מעג איינפלאנצן ביי זיך וואס ער וויל אפילו נאנט צו יענעם אין פעלד, און ס'הייסט נישט אז דו גנב'עסט פון זיין כח, און זעמיר דא על כל פנים נאך א תנאי וואס יהושע בן נון האט געמאכט, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, מאן תנא עשרה תנאין שהתנה יהושע, ר' יהושע בן לוי, פשט ביסט גערעכט, דאס וואס מ'האט געזען א ברייתא צען תנאים ס'איז נישט קיין ברייתא, ס'איז א מימרא פון ר' יהושע בן לוי וואס איז געווען א אמורא, און רבי יוחנן קען זיך קריגן אויף אים, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה אז אזוי איז דאס, ר' גביהה מבי כתיל מתני לה בהדיא האט קלאר געלערנט ר' תנחום ור' ברייס אמרי משום זקן אחד, ומנו, ווער איז דער זקן אחד, פריער האבן מיר אויך געזען דער זקן אחד. רבי יהושע בן לוי, עשרה תנאין התנה יהושע פשט ס'א מימרא פון רבי יהושע בן לוי, און ממילא קען זיך רבי יוחנן קריגן אויף דעם און האלטן אז ס'איז דא מער פון צען, און נישט קיין סתירה אויף דעם מימרא פון רבי יוחנן.